פריערדיגע פרשיות איז געווען אלץ פרשיות פאר די כהנים, פרשיות בתוך המשכן, די בית המקדש, ווי אזוי מען מאכט עס, די היינטיגע פרשה הייבט זיך אן בפירוש דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל, דאס איז א פרשה פאר אלע אידן, און דאס איז א פרשה וואס איז נוגע פאר יעדע אינגאנצן, בעיקר אפשר א לא תעשה פאר יעדע, אבער עס איז נוגע פאר יעדע איינעם. און וואס איז עס? אזוי ווי אונז האבן געלערנט אז ס'דא א משכן, ס'דא קרבנות, ס'דא וואס מ'האט געלערנט יעצט טומאה וטהרה, נאכדעם האט מען געלערנט טהרת המקדש פון יום הכיפורים, ווי אזוי מ'רייניגט דעם בית המקדש, מכפר אויף אלע עוונות. יעצט איז דא א אזוי ווי א לא תעשה, שלילה פון דעם, עשה מאכן א משכן, און לא תעשה מאכן נישט קיין קרבנות, אדער קיין שחיטה, דארף מען איינזען צו ס'שטייט דא שחיטת חולין אדער שחיטת קרבנות, אדער אפשר אין די משכן אין מדבר האט בכלל נישט געווען קיין חילוק, ס'איז געווען נאר איין סארט שחיטה און אלעס איז געווען זבח שלמים, דארף מען איינזען וואס איז די פשוט'ע פשט, חז"ל זיכער לערנען אז ס'גייט אויך אויף חולין, איז. אז מען טאר נישט חוץ, אינדרויסן, נאר נאר דא מאכט מען קרבנות און נישט אינדרויסן, אדער נאר דא שעכט מען און נישט אינדרויסן, ווער שעכט אינדרויסן? אינטערעסאנט, זייער א שארפע פסוק וואס מען דארף וויסן וואס עס מיינט, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך, כאילו האסט געגאסן בלוט פאר גארנישט, אזוי ווי די המשך פון די פרשה גייט אז מען טאר נישט טרינקען בלוט אדער עסן בלוט סתם אזוי ווייל דאס איז אזוי ווי הדם הוא הנפש און סתם געהארגעט א בהמה פאר גארנישט. און נישט נאר דעם נאר כדי חוץ פון דעם וואס עס איז אזוי ווי רציחה איז אויך אזוי ווי קומט עפעס אריין עפעס א ענין פון צו עס איז עבודה זרה צו וואס ס'מיינט פונקטליך נאך א שטיקל חידה רידל וואס גייט דא פאר אז ס'שטייט מ'זאל כדי די בני ישראל זאלן נישט ברענגען זאלן זאלן ברענגען אלעס וואס זיי וואלטן שעכטן על פני השדה ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם זאלן נישט מער שעכטן צו די שעירים וואס זיי דרייען זיך אין די שדה נאר צו ברענגען אלעס צו די אייבערשטער פתח אוהל מועד וואס איז דען די שעירים וואס איז דער ענין? דאס דארף מען טראכטן וואס א פרשה צוריק האבן געלערנט פון א שעיר לעזאזל האט געשיקט א בהמה אין די מדבר צו דאס איז על פני השדה דאס איז די זעלבע זאך סאמטינג גאוינג אן היער איז אפשר ענליך צו וואס די רמב"ם'ס פשט אז איינע פון די טעמים פון קרבנות איז אז מען זאל נישט מקריב זיין צו עבודה זרה נאר אין די משכן אינטערעסאנטע אינטערעסאנטע זאך נאכדעם איז דא ואליהם תאמר א צווייטע חלק פון די פרשה וואס נאך דינים וואס מען קען עס רופן די עונשים ווער עס איז עובר די פריערדיגע דין און נאך הלכות וואס קומען ארויס פון די זעלבע סברה פון די זעלבע שורש ענין, איינער איז מקריב זיין א קרבן עולה או זבח די צוויי סארט קרבנות זענען דא האבן געלערנט אלעמאל עולה און א שלמים און ער ברענגט עס נישט לפתח אוהל מועד באקומט ער כרת די זעלבע זאך איינער עסט בלוט סתם אויך באקומט ער כרת פארוואס כי נפש הבשר בדם היא קודם כל איז איין סיבה כאילו ס'איז א נפש איז א שטיקל אזוי ווי חשש רציחה מען עסט די דם און ווי יא, על המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש יכפר דורך די נפש פון די קרבן, אפשר גייט דאס אנשטאטס די נפש פון די מענטש, וואס פונקטליך, וויאזוי פונקטליך דאס אז די דם איז א נפש מאכט אז ס'זאל מכפר זיין, אזוי ווי א כופר פאר די מענטש, דארף מען פארשטיין, אבער על כל פנים דאס איז די איינציגסטע אופן ווי אזוי מ'מעג, על כן אמרתי, כל נפש מכם לא תאכל דם, עסט מען ענק נישט עסן בלוט נאר, נאר אויף די מכפר על המזבח, אבער סתם אזוי טאר מען נישט עסן קיין בלוט. יעצט וואס איז אויב איינער האט נישט געברענגט נישט געברענגט א נישט קיין נישט קיין סארט בהמה וואס מען קען ברענגען א קרבן און און זורק זיין דם אויפן מזבח און ווייטער די רעסט נישט עסן, וואס איז אויב איינער גייט אין די פעלד און ער איז צד א חיה, יא ער פאנגט א חיה מיט א פייל און בויגן צו איך ווייס ווי אזוי ער כאפט א חיה אדער א עוף. נישט קיין אופן וואס מען קען עס ברענגען אז ער שחט עס דאך דעמאלטס דער צד איז דער דער אליינס דער שחיטה יא, וויאזוי קען ער עס ברענגען וואס וועט ער טון מיט די בלוט, דעמאלטס איז א נייע זאך דעמאלטס דארף ער נעמען די בלוט אויסגיסן און עס צודעקן מיט זאמד, וואס דאס ווייס איך נישט די כסדר איז די עיקר נקודה איז מען עסט נישט אפילו אויף אזא אופן איי צו זאגן אז מען קען עס נישט ברענגען אין בית המקדש איז וואס שייך די גאנצע סיבה וואס מען עסט נישט דם מען זאל עס קענען ברענגען צו די צו די מזבח דא איז דאך נישט שייך ניין עם כל זה עסט מען נישט דם פארוואס פאר די זעלבע סיבה כי נפש כל בשר דמו בנפשו היא, מילא הגם ס'בלייבט נישט די צווייטע נקודה וואס מ'האט געזען פריער.